בשעת מען קוקט זיך ארום אין די מעמד ומצב וואס אידן געפינען זיך בזמנינו זה, דעם אריכות הגלות וואס קומט פאר אין וועלט, וואס דאס איז ווי די לשון הידוע עבר קיץ כלה חורף ועדיין לא נושענו, און אידן מוטשען זיך שוין אין גלות אזויפיל יארן, און ארום און ארום איז א חושך כפול ומכופל, און מען טראכט זיך אריין פון וואנט נעמט מען דעם כח? פון וואנט האבן אידן דעם כח אין אויף אזא אין אין דעם לאנגן אריכות'דיגן ביטערן גלות צו שטיין שטארק אין תורה ומצוות, שטיין שטארק אין אמונה, וואו פון וואנט זענען די כוחות וואס א איד האט? ובמוחש זעט מען טאקע, מען זעט אז נאך אלץ, נאכן גאנצן אריכות הגלות מיט די אלע צרות און די אלע יסורים, מיטן גאנצן חושך כפול ומכופל, און דעסטוועגן זעט מען ווי אידן שטייען שטארק אין די אמונה, שטייען שטארק אין די התקשרות צו דעם אייבערשטן, ביז צו מסירות נפש, אין די זמנים וואס מאנט זיך מסירות נפש. און אפילו בימינו אלה וואס מאנט זיך נישט מסירות נפש ממש בפועל מיטן גוף, ברוך השם מען געפינט זיך רובם ככולם אין ארצות הרווחה, און ס'איז דא ברוך השם וואס צו עסן, ס'איז נישט דא אזעלכע גזירות ווי ס'איז געווען מיט א דור צוויי דורות צוריק, אבער פון דעסטוועגן אפילו אין דעם מצב איז דא וואס מאנט זיך מסירות נפש מיט די אלע נסיונות וואס מ'איז ארומגערינגלט, פון די נסיונות גשמיים, נאך מערער נסיונות רוחניים, וואס פון יאר צו יאר און פון זמן צו זמן ווערן שווערער און שווערער, פון וואנט האבן מיר די כוחות צו קענען איבערקומען אט א די אלע נסיונות? וואס דער ענטפער אויף די שאלה געפינען מיר אין היינטיגע סדרה אין פרשת בלק, וואס דאס איז די פרשה וואס דארטן איז דער סיפור פון בלק און בלעם, וואס זיי זענען געקומען צו גיין, זיי האבן געוואלט חס ושלום, רחמנא ליצלן, צו שעלטן רחמנא ליצלן אידן, און פון דעסטוועגן האט דער אייבישטער, לא אבה ה' אלוקיך לשמוע אל בלעם, און כי אהבך ה' אלוקיך, אז פארקערט אז פון די אלע מחשבות פון בלעם האט דער אייבישטער איבערגעמאכט ויהפוך ה' אלוקיך את הקללה לברכה, די גרעסטע ברכות געפינט מען אין היינטיגע פרשה. אבער בשעת מען קוקט אריין אין די פרשה איז דאס נישט נאר ברכות, נאר דאס איז עכט גיט א הסבר, גוט צו פארשטיין וואס איז דער כח פון א אידן בכלל און א כח פון א אידן אין די שווערע זמנים, אין די זמנים פון גלות. מיר וועלן זיך אפשטעלן היינט אויפן פסוק, איינע פון די פסוקים פון פרשת בלק, אויפן פסוק קרא שכב כארי וכלביא מי יקימנו. דער פסוק וואס איז מבואר על פי חסידות איז דאס גאר א רייכער ביאור מיט א הסבר וואס דאס גיבט אונז א כח אויף צו קענען פארשטיין און אונז געבן דעם ריכטיגע קוק, די ריכטיגע כוחות ווי אזוי אידן יעדער איינער ווי ער דארף א קוק טון אויף א אידן, און די כוחות וואס מיר האבן אויף זיך מתגבר זיין אויף די אלע נסיונות און אויף די אלע הלמות והסתרים. בפרט אז מ'שטייט אין די זמנים פארבונדן מיט יוד בית תמוז, וואס פרשת בלק שטענדיג קומט אויס אין די תקופה פון יוד בית תמוז, יוד גימל תמוז, וואס דאס איז די טעג פון דעם חג הגאולה פון דעם רבן רייצ, פון דעם פריערדיגע רבן וואס איז ארויסגעגאנגען דעמאלט מן המאסר. און ס'דא ריבוי סיפורים, וועלן מיר אנפאנגען מיט איינע פון די סיפורים וואס ברענגען ארויס דעם ענין המסירות נפש, און דאס וועט אונז העלפן צו קענען זיך פארטיפן און פארשטיין דעם עמק פון דעם פסוק אין היינטיגע סדרה. וואס דער סיפור פון די סיפורים וואס מען דערציילט, בשעת דער רבי רייצ איז אריין אין תפיסה, וואס דאס איז געווען גאר א שווערע תפיסה, ווי הידוע אז די בשעת מען האט ארעסטירט, דעם פריערדיגע רעבן אין תפיסה איז דאס געווען מיט די מטרה אז נאך באותו היום האבן זיי געוואלט רחמנא ליצלן אויספירן מזימתם, האבן זיי האבן געוואלט רחמנא ליצלן דעם ענין פון היפך החיים און דער אייבישטער ברחמיו המרובים און בניסים גדולים והשגחה פרטית נפלאה האט זיך איבערגעקערט די מצב און נישט נאר זיי האבן נישט געקענט אויספירן וואס זיי האבן געוואלט נאר צום סוף איז פון דעם ארויסגעקומען גאר א גאולה מיט א גרויסן יום טוב. איז פון די סיפורים וואס דער רבי רייצ האט דערציילט און ער שרייבט אין זיינע זכרונות, אז ער האט זיך ביי זיך מחליט געווען, בשעת ער איז אריינגעגאנגען אין טורמע, בשעת ער איז אריינגעגאנגען אינעם בית האסורים, וואס דאס איז געווען א בית האסורים וואס על פי דרך הטבע אז מען איז אריינגעגאנגען דארטן איז מען נישט ארויסגעגאנגען לעבעדיג, יחידים ממש האבן געקענט דורכגיין דעם מאסר און ארויסקומען בחיים, און דאס איז געווען גאר א ביטערע און א שווערע מאסר, איז בשעת דער פריערדיגע רבי איז אריינגעגאנגען אינעם בית האסורים ווי ער שרייבט אין זיין רשימה האט ער זיך אונטערגענומען אויף זיך און האט מחליט געווען בהחלטה תקיפה אז ער וועט אינגאנצן נישט נתפעל ווערן פון זיי, און ער וועט זיך רעכענען ווי זיי זענען אין ואפס ממש. ער האט ביי זיך אוועקגעשטעלט אנטקעגן די אויגן די ווערטער פון אין עוד מלבדו, אז ס'נישטא קיין שום מציאות, קיין שום זאך חוץ פון דעם אייבערשטן אליין, און מיט אט די כוחות האט ער זיך געקענט מתגבר זיין און האט זיך אוועקגעשטעלט און האט זיך געפירט אזוי בפועל ממש, ווי עס איז פאראן כמה וכמה סיפורים וואס ער אליין האט דערציילט במשך די יארן און געשריבן א חלק פון זיי, וואס מען דארטן זעט מען טאקע די גאר שטארקע מסירות נפש, און ווי ער איז געשטאנען מיט א מוראדיגע תוקף אויף נישט צו נתפעל ווערן פון דעם, הגם זיי זענען געווען מיטן גרעסטן מאכט, מיטן גרעסטן תוקף, און ס'איז געווען סכנת נפשות ממש בפועל ממש, פון דעסטוועגן איז מצד דעם וואס ער האט זיך אוועקגעשטעלט מיט אט א דעם תוקף, האט ער זיי, האט מען געזען במוחש ווי אזוי ער איז, ער האט זיי, ער האט זיך מתגבר געווען אויף זיי און האט זיי מנצח געווען בתכלית השלימות. וואס ס'איז דא כמה סיפורים, נישט דא דארט צו דערציילן איינע אדער צוויי, צו ארויסברענגען אט א די נקודה. איינע פון די סיפורים וואס דער פרידיגער רבי האט דערציילט איז, אז בשעת, מ'האט אים געפרעגט, ס'איז געווען בשעת מ'האט געדארפט אויספרעגן כל מיני שאלות, מ'דארף אנפילן א פאפיר מיט שאלות, איז בשעת מ'האט אים געפרעגט כל מיני שאלות וועגן אים, וועגן זיין נאמען, וועגן זיין תפקיד, איז איינע פון די שאלות איז געווען וועגן זיין גיל, ווי אלט ער איז. פריערדיגע רבי איז דעמאלט געווען זעקס און פֿערציק יאר כמעט זיבן און פֿערציק יאר י"ב תמוז בשעת ער איז ארויס פון מאסר פון גלות לגאולה איז ער געווארן יענעם טאג זיבן און פֿערציק יאר י"ב תמוז איז דער יום הלידה יום ההולדת פונעם פריערדיגע רבין און דעם זעלבן טאג אין יענע יאר תרפ"ז איז ער ארויסגעגאנגען מן המיצר אל המרחב איז ער דעמאלט געווען כמעט אטא דעם גיל זיי האבן אים געפרעגט ווי אלט ער איז האט ער געענטפערט אז ער איז הונדערט מיט עטליכע אכציג יאר אלט. כמובן אז זיי זענען געווארן זייער זייער ברוגז, זייער נערוועז, זייער אין כעס, און מ'האט אים אנגעהויבן רעדן צו אים זייער שטרענג, אז ווער רעדט וועט רעדן באופן כזה, קענען זיי אים מעניש זיין וכו' וכו'. און די פריערדיגע רבי האט זיי געענטפערט, איר האט דאך מיר ארעסטירט נישט אלס א פערזענליכע מענטש. איר האט דאך מיר ארעסטירט אלס דעם וואס איך בין דער פארשטייער פון לובאוויטש. לובאוויטש האט זיך נישט אנגעהויבן מיט מיר, לובאוויטש האט זיך אנגעהויבן מיט דעם אלטן רבין, מיין עלטער זיידע, וואס דער אלטער רבי איז געבארן געווארן מיט הונדערט און צוויי און אַכציק יאר צוריק, איז במילא וויבאלד אז איך בין דא אלס א פארשטייער פון אים, איז דער גאנצער שלשלת הזהב פון רבותינו נשיאינו אנהויבנדיג פון אלטן רבי'ן געפינען זיך דא איצטער אויכעט, איז ממילא דאס איז מיין גיל. דאס איז געווען איין דוגמא פון דעם תוקף, די שטארקייט ווי אזוי דער פריערדיגער רבי האט זיך אוועק געשטעלט אנטקעגן די מלוכה און רעדן באופן ווי ער האט גערעדט. א צווייטער סיפור וואס דער רבי האט אונז דערציילט יארן שפעטער אין די ערשטע יארן פון די נשיאות. אז ס'איז געווען איינמאל, מ'איז געקומען, ווי דער סדר איז געווען אין תפיסה, אז במשך בשעת דער אסיר, דער וואס איז געווען פארכאפט אין תפיסה, פלעגט מען מאכן א, מאכן א פיקטשער, מאכן א בילד פון אים. איז מען אריינגעקומען מאכן א בילד פון דעם, פון דעם רבי'ן, פון דעם פריערדיגן רבי'ן. ס'איז געווען שבת, און ער איז געזעצן דעמאלט מיטן טלית איבערן קאפ, און ער האט געדאווענט. און דער פריערדיגער רבי ווי ער האט דערציילט, זייענדיג אין תפיסה, פלעגט ער דאווענען גאר באריכות, ער פלעגט דאווענען שעות לאנג איז ער געשטאנען ביי עבודת התפילה שלו, איז שוין געווען שוין טיף אין טאג, און דער רבי איז געזעצן מיטן טלית איבערן קאפ און האט געדאווענט, ס'איז אריינגעקומען די חבורה וואס זיי האבן געדארפט דעמאלטס מאכן א בילד, איז געווען א גאנצע א גאנצע זאך, ס'איז געווען א גאנצע ס'איז געווען א גאנצע קבוצה מיט מאשינען. ס'איז צו מאכן א פיקטשער איז נישט געווען קיין קליינע זאך, ס'איז געווען א גאנצע עבודה אין, יא, בימים ההם. זיי זענען אריינגעקומען מאכן די בילד, זיי האבן געזען אז ער זיצט פארדעקט מיטן טלית, האבן זיי האבן זיי געווארט אפאר מינוט און געזען אז ער דאווענט האבן זיי ארויסגעגאנגען. צוריקגעקומען א שעה שפעטער האט ער נאך אלץ געדאווענט. זענען צוריקגעקומען נאך א צייט שפעטער. איז ער שוין געווען אין סוף דאווענען און די טלית איז שוין געווען אויף די פלייצע, דאס הייסט ער האט נאך געזעצן מיטן טלית אבער עס איז שוין געווען ער האט שוין אראפגענומען דעם טלית פון קאפ און עס איז געלעגן אויף די פלייצע. זענען אריינגעקומען און געזאגט אים אז מ'איז געקומען מאכן פון אים א בילד, האט דער פריערדיגער רבי געזאגט היינט איז שבת און שבת טאר מען נישט מאכן קיין בילד, און זענען זיי ארויסגעגאנגען און טאקע און זענען נישט צוריקגעקומען יענעם טאג. וואס דאס איז געווען, ווער ס'ווייסט אביסל דברי הימים ההם און די הנהגה ווי ס'איז געווען אין בית הכלא אין בית הסוהר פון רוסלאנד אין יענע צייטן זייענדיג מלחמה תוקף המלחמה וואס זיי האבן געהאט מיט אידישקייט איז די מעשה דאס איז א פלא נפלא ביותר די עצם זאך וואס זיי האבן אים בשעת ער איז געזעצן מיטן טלית האבן זיי אים נישט געשטערט און נאכדעם בשעת ער האט זיי געזאגט אז היינט איז שבת זענען זיי ארויסגעגאנגען דאס איז היפך אינגאנצן פון די גאנצע הנהגה פון בית האסורים און בפרט בימים ההם. נאר וואס, ווי דער רבי האט גערעדט בשעת דער רבי האט דערציילט דעם סיפור אין פארברענגען פון י"ב תמוז תשי"א, אז דאס איז געווען דער גאנצער ענין דא, אז בשעת דער רבי איז געשטאנען מיטן גרעסטן תוקף, זייענדיג אין בית האסורים, האט מאיר געווען ביי אים, ס'האט געלויכטן ביי אים די יחידה שבנפש, דער כח המסירות נפש מיטן גרעסטן תוקף, דער תוקף עצמי, ווי דער רבי האט געזאגט, א תוקף וואס נעמט זיך פון עצם הנפש, פון עצם הנשמה פון א אידן, וואס קומט פון דעם ביטול עצמי, דער אמת'ער ביטול וואס א נשמה, איד, איז איבערגעגעבן צום אייבערשטן, און מצד דעם תוקף עצמי וואס קומט פון דעם ביטול עצמי, האבן זיי, האט זיך עס געווען, איז דאס געווען מיטן גרעסטן תוקף, אז אפילו ביי זיי, ביי די אומות העולם און ביי די וואס זענען געווען אינגאנצן מנגדים, משנאיך און אויביך, איז ביי זיי אינגאנצען נתבטל געווארען דער גאנצער מציאות, און בשעת זיי האבן געזעהן אז א איד זיצט מיט א טלית איבער'ן קאפ און ער דאווענט, איז דאס אינגאנצען דאס האט זיי גע'פועל'ט אויף זיי אז זיי זענען געווארען איין ואפס און זיי האבן נישט געקענט שטערען נאר אדרבה זיי זענען אינגאנצען נתבטל געווארען. ווי מיר ווייסען אויכעט, בשעת דער רבי רייאץ איז ארויסגעגאנגען פון תפיסה, דאס איז געווען אינעם טאג פון ג' תמוז, איז ער דעמאלט ארויס פון תפיסה על מנת צו גיין אין גלות, דאס איז געווען דער עונש זיינער, אז זיי האבן אים ארויסגעלאזט פון תפיסה, לכתחילה איז געווען דער עונש פון היפך החיים, שפעטער האבן זיי מחליט געווען אים שיקן צען יאר אין אין סיביר אדער סאלאווקי אין א ארט וואס איז געווען א מקום גאר א געפערליכער ארט בגשמיות, וואס מען קען דארט נישט איבערלעבן. שפעטער איז געווארן דריי יאר אין קאסטראמא וואס איז א ווייטע מדינה, א ווייטע פלאץ אין רוסלאנד, אבער עס איז א פלאץ וואס לפי ערך איז גרינגער צו וואוינען דארטן, אבער עס איז געווען פאר דריי יאר, צום סוף ווי ס'ווייסן אלע ווי דער סיפור האט זיך געענדיגט אז ער איז געווען דארטן אינגאנצן מער נישט ווי אכט ניין טעג, און י"ב תמוז די טאג פון זיין יום הולדת איז ער ארויס לחירות. איז איינער פון וואס וואס איז ידוע אז בשעת ס'איז געקומען יענעם זונטאג ג' תמוז און דער רבי רייאץ איז געדארפט ארויספארן מיטן מיטן באן, מיטן טרעין פארנדיג צו קאסטראמא איז ער ארויף געגאנגען אויפן טרעין ווי אין רוסלאנד איז געווען די טרעינס ס'איז געווען אויף א הייכע ס'איז געווען א טרעפ וואס מען קען שטיין און אלע האבן געקענט זען און ס'איז געווען דארטן הונדערטער חסידים וואס זענען געקומען ארום און ארום דארטן זענען זיכער געווען פון די מרגלים און פון די פון די פון די מענטשן פון זייערע מענטשן פון די ממשלה און דער פריעדיגער רבי האט זיך אוועק געשטעלט און דעמאלט גערעדט די שיחה הידועה וואס האט זיך אנגעהויבן מיט די ווערטער יהי הוי' אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו, און ער האט דעמאלט ארומגערעדט אז דער ענין פון מסירות נפש, וואס א איד האט אין זיך מסירות נפש, וואס אונזערע עלטערן זענען געווען בעלי מסירות נפש, און ער האט געזאגט אז הגם מיר האבן נישט קיין מסירות נפש, דאס איז כמובן געווען פון ענווה, אזוי ווי עס איז געווען ביי אונזערע עלטערן, פון דעסטוועגן בעטן מיר ביים אייבערשטן אז יהי' הוי' אלוקינו עמנו, צוזאמען מיט יעדן אידן, כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו, און ער האט דעמאלט איבערגע'חזר'ט די ווערטער וואס דער טאטע זיינער דער רבי רש"ב האט געזאגט אין א צווייטן מאמענט וואס איז אויכעט געווען א מאמענט פון מסירת נפש און ער האט געדארפט רעדן א ענין און זיך געדארפט אוועקשטעלן קעגן די ממשלה און ער האט דעמאלט געזאגט די ווערטער אז נאר אונזערע גופים זענען געגאנגען אין גלות אונזערע נשמות זענען קיינמאל נישט געגאנגען אין גלות. און דאס דארף א איד מאכן לאזן וויסן אלע אומות העולם, עה אז א נשמה פון א אידן איז העכער פון גלות, ובמילא אלע עניינים זענען פארבונדן מיט תורה און מצוות, האט קיינער קיין דעה נישט איבער אונז, און א איד קען שטיין בכל התוקף אויף מקיים זיין תורה און מצוות, און אויסלערנען די אידישע קינדער און מחנך זיין זיי, וכו' וכו' ווי ער האט דעמאלט גערעדט גאר שטארקע אותיות אויף מעודד זיין און מעורר זיין די חסידים אויף ממשיך זיין מיט זייער מסירת נפש, אויף פארשפרייטן אידישקייט וואס דאס איז געווען די גרעסטע מסירת נפש אין דעם מאמענט, שטיין, זייענדיג אין, נאך אלץ אונטער, ערשט ארויס פון תפיסה, יענעם טאג, און ער האט נאך נישט געענדיגט, ער האט נאך ערשט גע, פארט ער אריין אין, אלץ א עונש, יע, וואס ער ווייסט אז דאס איז א זאך וואס דאס קען אים שאטן בתכלית, פון דעסוועגן האט ער נישט מורא געהאט און גערעדט האט ער די ווערטער מיטן גרעסטן תוקף. אין די היינטיגע סדרה אין דעם פסוק וואס ער זאגט כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו. פאראן זייער א אינטערעסאנטע גמרא. די גמרא זאגט אין מסכת ברכות אין דף י"ב אז ביקשו לקבוע פרשת בלק ובלעם בקריאת שמע. חכמים האבן געטראכט אריינשטעלן די פרשה פון בלק און בלעם אין קריאת שמע, דאס הייסט אז צוזאמען מיט פרשת קריאת שמע וואס מען זאגט יעדן טאג, זאל מען אויכעט זאגן די פרשה פון בלק און בלעם. און די גמרא פרעגט פארוואס, ברענגט כמה דעות, און די גמרא ברענגט דעם לעצטן פירוש אז דאס איז צוליב אט דעם פסוק, וויבאלד אז דא שטייט כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו, וואס דאס איז דאך דער זמן קריאת שמע איז דאך פארבונדן מיט בשכבך ובקומך, דא שטייען די ביידע עניינים כרע שכב, יע, און יקימנו, אז אידן זיי גייען שלאפן ביינאכט און זיי שטייען אויף אינדערפרי אזוי ווי אן ארי, יע דאס הייסט אז ביי זיי איז פאראן אט די תוקף פון ארי און כלביא, אז סיי פאר זיי גייען שלאפן ביינאכט זאגן זיי קריאת שמע, און סיי ווען זיי שטייען אויף אינדערפרי זאגן זיי קריאת שמע, און דאס גיבט צו דעם כח און דעם תוקף, און דעם פסוק האט מען געוואלט, צוליב דעם פסוק האט מען געוואלט מתקן זיין זאגן גאנץ פרשת בלק ובלעם, ווי די גמרא איז ממשיך דארטן ווייטער פארוואס בפועל האט מען עס נישט געטון. וואס שטייט אין אט א דעם פסוק און וואס איז דער עמק פון אטא דעם פסוק וואס עד כדי כך אז די חכמים האבן דאס געוואלט אריינשטעלן אין קריאת שמע? ס'אינטרעסאנט אז ס'דא א פסוק בדומה לזה, וואס דאס איז אין פרשת ויחי. אין פרשת ויחי אין די ברכות וואס יעקב אבינו פאר דעם וואס ער איז אוועק געגאנגען פון דער וועלט פאר דעם וואס ער איז נפטר געווארן, האט יעקב אבינו גערופן זיינע קינדער הקבצו, האספו ואגידה לכם, ער האט זיי געגעבן ברכות, און בשעת ער האט גערעדט צו יהודה, וואס ביי יהודה איז געווען די ברכות פארבונדן מיט מלך המשיח, לא יסור שבט מיהודה, די אלע פסוקים וואס ער האט דארטן דעמאלטס גערעדט צו יהודה, איז דארטן אויך איז דא א פסוק וואס איז זייער בדומה, וואס דארטן שטייט, כרע רבץ כארי וכלביא מי יקימנו, איז די חילוק איז אינגאנצן איין ווארט, אז אין פרשת ויחי שטייט כרע רבץ, כארי וכלביא מי יקימנו, און אין פרשת בלק שטייט כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו. איז אויף דעם פרעגט דער מדרש וואס איז די חילוק צווישן אט די צוויי פסוקים, און ער איז מבאר אז בשעת מען זאגט כרע רבץ, רבץ איז בשעת דער לייב זעצט זיך אוועק, ער זיצט, דאס רופט מען אן רביצה.

מה שאין כן שכב איז בשעת דער לייב ליגט, ער ליגט אוועקגעלייגט אויף דער ערד, ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, איז דער מדרש איז מסביר אז כרע רבץ דאס איז בשעת דער לייב זיצט מיט א שטעל, זאגט דער מדרש אז דאס גייט אויף כנסת ישראל אויף עם ישראל אין דעם זמן, פון פרץ ביז צדקיהו המלך. פרץ דאס איז געווען דער זון פון יהודה, און דאס איז געווען דער ערשטער פון, פון דארט איז ארויסגעקומען די גאנצע בית דוד, ביז צדקיהו, צדקיהו איז געווען דער סוף מלכי בית דוד, וואס איז געווען אינעם סוף פון בית ראשון, איז די גאנצע תקופה מפרץ עד צדקיהו איז כרע רבץ, ער וויל ארויסברענגען אז דעמאלט. ביז מלכות יהודה איז געווען מיטן תוקף, מיט א שטעל, א געזונטע זאך, א לעבעדיגע זאך, מיטן גאנצן שטורעם, און זיי האבן געפירט די מלוכה פון כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו, מיטן גאנצן שטארקייט, שטאלץ, פון דעם מלך שבחיות פון דעם אריה, וואס דאס איז א סמל פון שטארק, פון גבורה. און. זמן הגלות אבער איז ממשיך מ, עה, פון צדקיהו עד מלך המשיח וואס דאס איז די זמן פון חורבן בית ראשון און פון דעמאלט איז אלעמאל געווען נאך זמנים וואס מען איז געווען אונטער אומות העולם אונטערגעווארפן אפילו בשעת מען איז צוריק געקומען אין ארץ ישראל איז עס נאך אלץ געווען אונטער גליות אידן זענען געווען אין גלות בבל שפעטער גלות פרס און מדי און יוון און גלות אדום ביז דער לעצטער גלות גלות אדום דער לאנגער גלות. איז די גאנצע תקופה פונעם זמן הגלות פון מצדקיהו עד מלך המשיח איז דאס כרע שכב. וואס איז דער טייטש פון כרע שכב? שכב האט אין זיך צוויי טייטשן זאגט דער מדרש. שכב איז דאס מלשון שלאפן, יא א ענין פון שינה שכב, און שכב איז אויכעט מלשון חולי ונפל למשכב. וואס אין זמן הגלות אידן זענען אין אן אופן פון שלאפענדיגקייט אני ישנה, אין זמן הגלות אידן זענען אין א מצב פון חולי, דער חולי הגלות, שכינתא מרעא בגלותא ווי דער לשון איז אז אידן זענען אין זמן הגלות און די שכינה איז דאס אין אן אופן און מצב פון חולי, און דאס איז דער וואס ער זאגט כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו. וואס דא ווערט די שאלה, לפי דעם מדרש, ווי קומט דאס אז דאס האט מען געוואלט זאגן אין קריאת שמע דווקא דעם פסוק נישט פון ויחי נאר דווקא דעם פסוק פון בלק דער פסוק וואס רעדט ווען אידן זענען אין א מצב פון שכב ווי קומט דאס אז אין פרשת קריאת שמע האבן חכמים געוואלט אריינשטעלן דעם פרשת בלק און בלעם וואס דארטן איז ער מדגיש ווי אידן זענען בזמן הגלות וואס איז דא דער תוכן וואס איז דא דער וואס איז דא דער די ווערטער וואס וויל דער פסוק זאגן דא. אין דעם פסוק כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו, לכאורה ברענגט ארויס א ענין פון שוואכקייט ווי אידן אין זמן הגלות שטייען זענען א מצב פון שכב. נאר דא איז דער רמז אז אדרבה, דער רמז פון אט א דעם פסוק איז ארויסברענגען דער תוקף, דער געוואלדיגער תוקף וואס איז דא אין א אידן, אז אפילו אין זמן פון שכב, בשעת מען גיט א קוק אויף אידן ווי אידן שטייען אין זמן הגלות און אין תוקף הגלות איז דער מצב פון שכב איז אף על פי כן דער מהות פון א אידן האט זיך קיינמאל נישט געביטן אפילו בשעת ער איז שכב איז ער אריה, א איד בעצם איז ארי און ער איז א לביא ער האט אין זיך א תוקף און דער תוקף פון א אידן דער תוקף עצמי פון די יחידה שבנפש דאס איז אזא מין זאך וואס אפילו זייענדיג אין זמן הגלות איז דאס בכל התוקף און אדרבה, דווקא בזמן הגלות זעט מען ווי אזוי ביי אידן איז מתעורר און מתגלה דעם כח המסירות נפש, נאך מער אפילו פון די זמנים בשעת ס'איז געווען ליכטיגע זמנים. וואס צו פארשטיין וואס איז דא דער תוכן פון אט א דעם פסוק, איז מבואר אין חסידות פאראן זייער א געשמאקע מאמר פון רבי'ן כרע שכב כארי וואס דער רבי האט עס געזאגט אין א פארברענגען פון י"ב תמוז תשט"ז. אויף צו געבן צו פארשטיין דעם עומק פון דעם פסוק האט ער גערעדט פון א פסוק אין שיר השירים, וואס דארטן שטייט על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, זאגט דער מדרש דארטן אויכעט אז על משכבי בלילות, וואס איז דאס דער משכבי? טייטשט דער מדרש די ביידע טייטשן, משכבי מלשון שלאפן, משכב, און משכבי איז אויכעט מלשון ונפל למשכב חולי. על משכבי בלילות, די לאנגע נאכט און חשך פון גלות, וואס אין זמן הגלות איז ביי אידן פאראן א ענין פון משכבי,

וואס דער ביאור אין דעם פסוק איז ער מסביר באופן כזה, אז ס'איז דא דער זמן הגלות ווערט אנגערופן נמשל לשינה, אני ישנה בגלותא, וואס איז דער ענין פון שינה? אין זמן השינה, א מענטש וואס שלאפט, איז אלע זיינע כוחות געפינען זיך בשלימות, ער האט אין זיך אלע כוחות, ער האט אין זיך אלע זאכן, און נישט נאר דאס, בשעת ער שלאפט אין די חלומות קען ער זען זאכן אין חלום, ער קען הערן זאכן, דאס הייסט די כוחות הנפש זענען דא, אבער זיי ארבעטן נישט אינעם ריכטיגן אופן. די אויגן זענען פארמאכט, און די זאכן וואס ער זעט און הערט און פארשטייט זענען נישט אויפן ריכטיגן אופן, ביז מען קען זען כל מיני דברים הפוכים, כל מיני זאכן וואס האבן נישט קיין, דמיונות שווא, זאכן וואס זענען היפך המציאות און היפך האמת, וואס דאס איז דער ענין פון די חלומות וואס איז דא בשעת מען שלאפט.

און די שמיעה פון שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד פארשטיין און הערן אז ס'איז דא א גאט אויף די וועלט. בשעת אבער ס'איז דא דער אני ישנה בגלותא אין זמן הגלות איז הגם די אלע זאכן זענען אמת פון דעסטוועגן זעט מען נישט דעם אמת, די אויגן זענען פארבלענדט, און מען זעט נישט וואס מען דארף זען, אנשטאט צו זען געטליכקייט און זען דעם שאו מי ברא אלה, זעט מען זאכן וואס איז נישט כדבעי למהוי, זעט מען זאכן וואס איז היפך המציאות, און זאכן וואס מאכט אז דער מענטש זאל נישט זען דעם אלוקות שבעולם און די השגחה פרטית, און ער פארשטייט די זאכן נישט כדבעי למהוי, און אדרבה ס'זעט זיך אויס גאר פארקערט, אז אנשטאט דעם אז זאל זיך הערן בגלוי דעם אתה בחרתנו מכל העמים, זעט מען גאר פארקערט ווי אזוי רחמנא ליצלן אז ס'איז גאר דער היפך. אט דאס איז דער ענין פון אני ישנה בגלותא. און פון דעם ענין השינה שבגלות פאלט עס אראפ נאך נידעריגער אין ענין פון חולי. וואס חולי? איז דא חולי שאין בו סכנה, און ס'איז דא חולי שיש בו סכנה. און ווי דער רבי איז מבאר, אז דער חולי שאין בו סכנה דאס איז תאוות היתר, דער ענין פון חולי. חולי איז, דאס איז עניינים פון גוף און נפש הבהמית. וואס א מענטש דארף דאך האבן א געזונטן גוף און א געזונטע נשמה. איז בשעת מען דינט דעם אייבערשטן כדבעי למהוי איז א געזונטער מענטש, בשעת אבער ער פאלט אריין אין תאוות היתר, דאס איז א חולה שאין בו סכנה, נאכמערער פון תאוות היתר פאלט ער שפעטער אריין אין תאוות איסור אין דברים האסורים, איז דאס א חולה שיש בו סכנה, און פון דעם ווערט די גאנצע ריחוק וואס מען ווערט אינגאנצן רחמנא ליצלן א ענין פון חולה. און דער ענין איז וואס מען זאגט אז אין זמן הגלות איז פאראן דער ענין פון משכב, איז זאגט דער פסוק אז הגם אז ס'איז דא דער ענין פון אני ישנה בגלותא, נאך מער דער ענין פון משכבי, אז די נשמה געפינט זיך אין גלות און מצד דער ירידה אין חשך הגלות ווערט מען אמאל רחמנא לצלן א מצב פון חולי, נישט נאר שינה נאר אויך א מצב פון חולי, פונדעסטוועגן איז דא אני ישנה ולבי ער. הגם אז די נשמה אין גוף קוקט אויס אז ס'איז א מצב פון שינה און א מצב פון חולי, אבער לבי, דער עצם הנשמה, די נקודת היהדות, דאס איז וואס ער זאגט, ביקשתי את שאהבה נפשי, אז די אהבה מכבר, אהבה לשון עבר, אז די נשמה האט שטענדיג א ליבשאפט צום אייבערשטן וואס די ליבשאפט פון די נשמה צום אייבערשטן איז א ליבשאפט עצמי, א ליבשאפט פון א קינד צו א טאטע, די אהבה עצמית וואס איז דא פון אידן צום אייבערשטן און פון אייבערשטן צו אידן, דאס איז א ענין וואס האט מען באקומען בירושה מאבותינו, און דער ענין איז דא ביי אידן אין אלע זמנים אין אלע מצבים, און דאס איז וואס מען זאגט אז דערפאר אפילו בשעת ס'קוקט אויס כלפי חוץ א מצב פון משכבי בלילות, פונדעסטוועגן ביקשתי איז פאראן דער מבוקש וואס א איד בעט זיך און ער וויל און ער בעט, דער ענין פון אהבה נפשי, ער זוכט דעם אייבערשטן, ער זוכט דעם אייבערשטן אין זמן הגלות, דצמאה לך נפשי, כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף. און מצד דעם, פארשטענדיג דאס וואס מען זאגט דא, די גמרא זאגט דא, אז רצו לקבוע פרשת בלק ובלעם אין קריאת שמע. וואס איז דער כח וואס א איד, דער ענין פון קריאת שמע, דאס איז דער ענין פון מסירת נפש. דער ענין פון קריאת שמע איז דער ענין פון השם אחד, דאס הייסט אז א איד זאגט קריאת שמע, און ער טראכט זיך אריין אז שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' אחד, און ווי חסידות טייטשט אפ דער ענין פון אחד, אז דער אלופו של עולם, מיוסד אויף דעם וואס שטייט אין מאמרי חזל, אראפגעברענגט אין שולחן ערוך, דער א' פון אלופו של עולם, און דער ח' פון די ז' רקיעים וארץ, און דער ד' פון ד' רוחות העולם,

טוענת עולך יחידה לייחדך אז א איד איז פארבונדן מיטן אייבערשטן אפילו אין זמנים פון גלות, איז במילא דאס רופט ארויס ביים אידן דעם תוקף, דאס איז דער תוקף פון דעם כארי וכלביא, אז קיין שום זאך פון די העלמות והסתרים פון חושך כפול ומכופל קען אים נישט אפהאלטן, און דאס גיט אים דער תוקף אויף קענען ארויסגיין פון זיין גלות פנימית.

און ער איז דער מי, פון מי יתן, מציון ישועת ישראל, יא, אז דאס איז דער מי יתן וואס ער גיט די כוחות צו א אידן אויף קענען זיך מתגבר זיין אויפן חשך כפול ומכופל, און פועל זיין ביי אידן ער זאל קענען שטיין אין א מעמד און מצב פון מסירת נפש און מסירת הרצון אפילו אין די שווערסטע זמנים פון זמן פון חשך הגלות. און דאס איז וואס ער זאגט דא אין דעם פסוק, און דאס איז וואס מען זעט בהשגחה פרטית אין דעם זמן וואס מען געפינט זיך איצטער, אז מען געפינט זיך אין די זמנים פון י"ב תמוז, וואס איז דאך ידוע דער פתגם פון דעם בעל יום הולדת און בעל השמחה והגאולה פון י"ב י"ג תמוז, וואס ער האט מקבל געווען פון זיין טאטן בנוגע טאקע י"ב תמוז בנוגע דעם ענין פון עבודה במסירת נפש, אז וואס איז מסירת נפש, מסירת נפש איז אזוי און ניט אנדערש, אז הגם ווי מ'האט גערעדט פריערט אז הגם מ'געפינט זיך איצטער אין א זמן וואס מ'דארף נישט קיין מסירת הגוף, ברוך השם מיר קען דינען דעם אייבערשטן רואיגערהייט און קיינער שטערט אונז נישט, אבער ס'איז דא דער נפש, נפש דער ענין הרצון, נפשי רצוני, יא, דער מסירת הרצון, אז מיר וואלטען מיר געפינט זיך טאקע אין א מדינה של רחבה, און פון דעסטוועגן איז דא די העלמות והסתרים און די נסיונות וואס איז דא וואס איז דא ארום און ארום פון דעם חשך הגלות, און די אלע שוועריקייטן וואס ס'נעמט זיך וואס איז דא אין היינטיגע צייטן וואס שטערן אז א איד זאל קענען דינען דעם אייבערשטן, פון דעסטוועגן איז דא דווקא אין אטא די תקופה פון כרע שכב איז דא די כח פון כארי וכלביא האט א איד דעם תוקף, און דאס איז וואס מ'האט דערציילט דעם סיפור אז מ'האט געזאגט אז ס'איז נישט וואס מיר האבן מיינע אייגענע יארן, נאר מיר האבן די יארן פון רבותינו נשיאינו ר' דער רבי, דאס הייסט פון דעם אלטן רבי'ן וואס איז על דרך זה ביי יעדן אידן און ביי יעדן חסיד. דארף זיך הערן אטא דער ענין, אז בשעת דו גייסט אין גאס, בשעת דו גייסט אין וועלט, ווי דו גייסט נישט מיט דיין אייגענעם תוקף, נאר דו גייסט מיט דעם תוקף פון כארי וכלביא, דעם תוקף פון א אידן, דעם תוקף פון יחידה שבנפש, תוקף פון מסירות נפש, און דאס מאכט אז א איד זאל קענען שטיין אין א מעמד און מצב של גאולה, נאך אפילו זייענדיג אין זמן הגלות. און במילא קען א איד דורכפירן זיין עבודה אויף באלייכטן די וועלט, אויף זיין א נר להאיר, אויף מאכן ליכטיג ארום און ארום, און נישט נאר נישט אליין נישט אריינפאלן אין אייגענעם חשך הגלות, נאר אדרבה, נאר באלייכטן די גאנצע וועלט מיטן אור הגאולה, וואס במהרה בימינו, ווי דער פרידיגער רבי האט געשריבן אין דעם מכתב הידוע זיינער בשעת ער איז ארויסגעגאנגען פון תפיסה, אז לא אותי בלבד גאל הקדוש ברוך הוא בי"ב תמוז, נאר כל איש ואיש מישראל, ביז אפילו גם אשר בשם ישראל מער נישט ווי יכונה, נאר איינער וואס האט מער נישט דעם נאמען איד האט נישט מער ווי דעם איז ער אויך נכלל אין אט דער גאולה ווייל דורך דעם ענין פון דעם וואס דעם וואס דער רבי ריי"ץ האט זיך אוועק געשטעלט אנטקעגן א מלוכה אדירה מלוכה אדירה און ער האט באוויזן ווי אזוי א איד ווערט נישט נתפעל איז דעמאלט איז ער מנצח די אלע מנגדים און די אלע העלמות והסתרים גיבט עס אונז דעם כח אז מיר זאל קענען זיין כארי וכלביא אנטקעגן דעם יצר הרע אנטקעגן די נסיונות אנטקעגן די אלע העלמות והסתרים וואס איז דא אין זמן הגלות און דורך דעם טאקע ארויסגיין פון דעם גלות פנימית און מאכן ליכטיג ארום זיך און זוכה זיין בקרוב בימינו צו די אלע פסוקים וואס איז דא אין היינטיגע פרשה פסוקי הגאולה ביז דעם פסוק דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל בגאולה האמיתית והשלימה וישראל עושה חיל.